בעז ה השם יתברך, מסכת עירובין דף מ"א, מ'הייבן אן דף מ עמוד ב' אונטען, ואמר רבה, זאגט די הייליגע גמרא, ואמר רבה, האט רבה געזאגט, כי הוינא בי רב הונא, ווען איך בין געווען אין ישיבה פון רב הונא, איבעיא לן, האבן מיר אונז געפרעגט א שאלה פון רב הונא אזוי, בר בי רב דיתיב בתעניתא במעלי שבתא, א תלמיד חכם וואס פאסט ערב שבת, מהו לאשלומי, וואס איז די דין, צו מעג ער פאסטן ביז שבת ממש, אדער ניין ער דארף עפעס עסן פארדעם פארוואס ווייל מען טאר נישט אריינגיין אין שבת פאסטעדיגערהייט, ס'פאסט נישט אריינצוגיין אין שבת ווען מ'איז געפייניגט, לא הוה בידיה, זאגט די גמרא, רב הונא האט נישט געקענט ענטפערן דעם איבעיא, און ס'וויכטיג צו געדענקען דאס אז רב הונא האט נישט געהאט דא קיין תשובה, ווייל באלד וועמיר זעהן די גמרא וועט זיך שטעלן אויף דעם. ווייטער זאגט די גמרא אתאי לקמיה דרב יודא, איז רבה געגאנגען פרעגן דעם שאלה פון רב יודא, ולא הוה בידיה, און רב יודא האט אויך נישט געוואוסט תשובה אויף די שאלה, מ'דארף דאס אויך געדענקען אז רב יודא האט אויך נישט געוואוסט א תשובה אויף דעם. אמר רבא, האט רבא געזאגט, נחזייה אנן, לאמיר אליין זעהן וואס איז די תשובה אויף דעם, דתניא, ווייל מ'האבן געלערנט אין א ברייתא, זאגט די ברייתא, תשעה באב שחל להיות בשבת, תשעה באב וואס געפאלט שבת, וואס די דין איז דאך, ווען ס'געפאלט שבת, שטופט מען אפ תשעה באב אויף זונטאג, וכן ערב תשעה באב שחל להיות בשבת, טאמער שבת איז ערב תשעה באב און תשעה באב איז טאקע זונטאג, און די דין איז ביי ביידע, אוכל ושותה כל צרכו, ומעלה על שולחנו, אפילו כסעודת שלמה בשעתו, וואס טייטש ער קען עסן און טרינקען וויפיל ער וויל ביי שלש סעודות, מען דארף זיך נישט מצמצם זיין נארמאל ערב תשעה באב ביי סעודת המפסקת טאר מען נישט עסן קיין סך דא אפילו תשעה באב גייט זיין מוצאי שבת קען ער עסן ביז צום זמן וויפיל ער וויל ווייטער זאגט די ברייתא חל להיות תשעה באב בערב שבת טאמער ערב שבת איז תשעה באב וואס היינטיגע צייטן קען דאס נישט געשען אבער דעמאלטס האט עס געקענט געשען איז מביאין לו כביעא ואוכל טאר מען נישט אריינגיין אין שבת פאסטעדיגערהייט און ממילא אפילו עס איז תשעה באב פרייטאג איז תשעה באב פארן זמן ברענגט מען אים א קליינע כביעא וואס טייטש א קליינע שיעור וואס דאס איז אכילת עראי און ער עסט דאס כדי שלא יכנס לשבת כשהוא מעונה, ער זאל נישט אריינגיין אינעם שבת פאסטעדיגערהייט, איז קודם כל זעהן מיר קלאר א ראיה אז מען טאר נישט פרייטאג פאסטן ביז צום זמן, ווייטער נאך א ברייתא וואס אין די קומענדיגע ברייתא וועט מען זעהן גאר אז ס'איז א מחלוקת, תניא אמר רבי יהודה, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא רבי יהודה האט געזאגט פעם אחת היינו יושבין לפני רבי עקיבא, אונז זעמיר אמאל געזעצן פאר רבי עקיבא ותשעה באב שחל להיות בערב שבת היה, און תשעה באב איז געווען פרייטאג, והביאו לו ביצה מגולגלת מען האט אים געברענגט אזאן איי וואס איז געבראטן און ווייעך, וגמעה בלא מלח און ער האט עס געגעסן אזוי אן קיין זאלץ, ס'טייטש סוף תשעה באב סוף פרייטאג, ולא שהיה תאב לה, נישט ווייל ער איז געווען הונגעריג ער האט געמוזט עסן, אלא להראות לתלמידים הלכה, נאר צו ווייזן פאר זיין תלמידים אז דאס איז די הלכה מען טאר נישט אריינגיין אין שבת פאסטעדיגערהייט, אבער זאגט די ברייתא, ורבי יוסי אומר, רבי יוסי זאגט, מתענה ומשלים, נישט דא אזא זאך, א פרייטאגדיגע תענית ווען פרייטאג איז תשעה באב, דארף מען יא פאסטן ביז צום זמן, זעהן מיר ס'איז א מחלוקת תנאים צווישן רבי עקיבא רבי יוסי, על כל פנים איז די ברייתא ממשיך, אמר להם רבי יוסי, האט רבי יוסי געזאגט, אי אתם מודים לי בתשעה באב שחל להיות באחד בשבת, זענט עטץ דען נישט מודה אז ווען תשעה באב געפאלט זונטאג שמפסיק מבעוד יום אז ווען מען ענדיגט עסן דארט שלש סעודות און מען הערט אויף צו עסן קען מען מקבל תענית זיין שבת אליין און מען הערט טאקע אויף צו עסן שבת אזוי גייט מען אריין מוצאי שבת אין דעם תענית אריין? אמרו לו אבל האבן זיי געזאגט יא אוודאי איז אזוי דער דין אמר להם האט רבי יוסי געזאגט אויב אזוי מה לי ליכנס בה כשהוא מעונה מה לי לצאת ממנה כשהוא מעונה אזוי ווי דו פארשטייסט אז שבת נאכמיטאג ס'טייטש שבת ממש פארן זמן קען מען מקבל תענית זיין וואס בעצם מען פייניגט זיך אזוי מען הערט דאך אויף צו עסן איז די זעלבע זאך זאגט רבי יוסי אז ווען ס'פאלט א תענית ערב שבת קען מען זיך אויך פייניגן ביז צום זמן און אריינגיין שבת געפייניגטערהייט אזוי ווי מען קען זיך פייניגן שבת נאכמיטאג, אמרו לו האבן זיי אים געזאגט וואסערא צושטעל איז דאס, אם אמרת לצאת ממנה שהרי אכל ושתה כל היום כולו דאס הייסט נישט זיך געפייניגט, וואס ער האט זיך איינגעהאלט צו עסן די לעצטע פינף מינוט, דאס טייטש די לעצטע פינף מינוט פאר מוצאי שבת נישט צו עסן הייסט נישט געפייניגט, תאמר ליכנס בה כשהוא מעונה שלא אכל ושתה כל היום כולו, מה שאין כן ערב שבת, וואס מען פייניגט זיך א גאנץ ערב שבת דא, קען זיין אז מען טאר זיך נישט פייניגן און מען טאר נישט אריין גיין שבת פאסטעדיגערהייט, זאגט די גמרא אבער פירט אויס ואמר עולא, עולא האט געזאגט, הלכה כר' יוסי, אז די הלכה איז אפילו אויך ווי ר' יוסי, אז ווען תשעה באב געפאלט ערב שבת איז מען משלים די תענית, מען פירט אויס ביז צום סוף, נישט מען דארף עסן פארדעם וואס טייטש מען מעג אריין גיין אין שבת געפייניגטערהייט, פרעגט די גמרא, ומי עבדינן כרבי יוסי, איז דען די הלכה אזוי אז ווען תשעה באב איז פרייטאג פאסט מען ביז צום סוף? ורמינהי איך וועל דיר פרעגן א סתירה? שטייט אין די משנה, די משנה זאגט אין תענית, אין גוזרין תענית על הציבור בראשי חדשים בחנוכה בפורים, בית דין טאר נישט גוזר תענית זיין אויפן ציבור ראש חודש חנוכה און פורים, ס'טייטש אמאליגע צייטן איז געווען אזא מושג אז ס'האט נישט גערעגנט אז ס'איז געווען צרות, האט מען גוזר תענית געווען ס'איז נישט געווען נאר איין תענית נאר א גאנצע סדר פון תעניתים איז מען דאס נישט גוזר נישט ראש חודש נישט חנוכה נישט פורים אבער ואם התחילו טאמער מ'האט שוין אנגעהויבן אזא סדר פון תענית און ס'קומט אן אטאמאטיש איינע פון די טעג וואס מ'דארף פאסטן איז ראש חודש חנוכה אדער פורים אין מפסיקין שטעלט מען נישט אפ דעם סדר דברי רבן גמליאל אזוי זאגט רבן גמליאל וואס טייטש דעמאלטס עט מען יא פאסטן ראש חודש חנוכה און פורים מ'הייבט נאר נישט אן דעמאלט אמר ר' מאיר זאגט ר' מאיר, אף על פי שאמר רבן גמליאל אין מפסיקין, אפילו אז רבן גמליאל זאגט טאקע אז מען הערט נישט אויף, וואס טייטש אז מען מעג פאסטן ראש חודש חנוכה און פורים טאמער עס איז אינמיטן א סדר, אבער מודה היה שאין משלימין, ער איז אוודאי אבער מודה אז מען ענדיגט נישט צו דעם תענית, וואס טייטש טאמער ראש חודש חנוכה און פורים איז איינער פון די טעג וואס מען דארף פאסטן, פאסט מען נישט ממש ביז צום סוף נאר מען פאסט אויס אביסל פריער, וכן פירט ער יעצט אויס די זעלבע זאך, בתשעה באב שחל להיות בערב שבת, ווען תשעה באב איז פרייטאג, פירט מען אויך נישט אויס דעם תענית מען פאסט נישט ביז צום סוף. ותניא, זאגט די גמרא נאך מער, מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא, אז ביז יעצט האבן מיר געזען אזוי האט רבן גמליאל געפסקנט, אבער לאחר פטירתו של רבן גמליאל, נאך רבן גמליאל איז אוועק, נכנס רבי יהושע להפר את דבריו, איז רבי יהושע אריין אין בית מדרש, און ער האט געוואלט זאגן ניין, מען פאסט יא ביז צום סוף, עמד רבי יוחנן בן נורי על רגליו ואמר, איז רבי יוחנן האט זיך אויפגעשטעלט און געזאגט חזי אנא דבתר רישא גופא אזיל, וואס טייטש איז מסתבר צו זאגן אז די גוף גייט נאכן קאפ, מען דארף גיין נאך די קאפ, נאך די פריערדיגע גדולים, כל ימיו של רבן גמליאל קבענו הלכה כמותו, עכשיו אתה מבקש לבטל דבריו, אלע טעג האבן זיך געפירט ווי רבן גמליאל יעצט וועסטו עס מבטל זיין, יהושע אין שומעין לך, מען פאלגט דיך נישט, שכבר נקבעה הלכה כרבן גמליאל, ולא היה אדם שערער בדבר כלום און קיינער האט גארנישט מערער געווען וואס ס'טייטש יעדער האט מקבל געווען דא די ווערטער פון רבי יוחנן בן נורי אז מען פסק'נט ווי רבן גמליאל אז מען טאר נישט אויספירן א תענית וואס איז פרייטאג, איז וויאזוי זאגסטו מיר אז די הלכה איז ווי רבי יוסי אז מען מעג יא אויספירן א פרייטאג'דיגע תענית? זאגט די גמרא, בדורו של רבן גמליאל עבוד כרבן גמליאל, בדורו של רבי יוסי עבוד כרבי יוסי, רבן גמליאל האט געלעבט פאר רבי יוסי, טאקע אין דור פון רבן גמליאל איז פרייטאג האט מען נישט געפאסט ביז צום סוף, אין די דור פון רבי יוסי האט מען יא געפאסט ביז צום סוף, פרעגט די גמרא איז דען אזוי, ובדורו של רבן גמליאל עבוד כרבן גמליאל אפילו דעמאלטס האט מען זיך נישט אזוי געפירט ס'טייטש אפילו אין די דור פון רבן גמליאל האט מען אויך געפאסט ביז צום סוף, ווייל והתניא, מ'האמער געלערנט אין א ברייתא, אמר רבי אלעזר ברב צדוק, רבי אלעזר ברב צדוק האט געזאגט אני מבני סנאב בן בנימין, איך בין פון די קינדער פון די משפחה פון סנאב בן בנימין, וואס שטייט אין די משנה, שטייט ווי עס שטייט שוין אין פסוק בעצם, אז די משפחה האט געהאט א טאג וואס איז געווען ביי זיי א יום טוב זיי האבן געמעגט ברענגען האלץ מקריב זיין אויפן מזבח יעדע יאר דעם טאג עשרה באב איז געווען זייער טאג וואס ביי זיי איז געווען א יום טוב פארציילט ער אז פעם אחת חל תשעה באב להיות בשבת ס'איז געווען אמאל תשעה באב איז געפאלן שבת ודחינו לאחר שבת מ'טאר דאך נישט פאסטן שבת האט מען עס אפגעשטופט אויף זונטאג אויף עשרה באב וואס דאס איז בעצם זייער יום טוב והתענינו בו ולא השלמנו מפני שיום טוב שלנו היה און אונז האמיר געפאסט אבער מ'האט נישט אויסגעפירט דעם תענית וואס טייטש מ'האט נישט געפאסט אינגאנצן ביז סוף טאג? פארוואס ווייל היות וואס ס'איז געווען ביי זיי א יום טוב האבן זיי נישט געפאסט א גאנצע טאג? על כל פנים איז די גמרא מדייק, טעמא דיום טוב הא ערב יום טוב משלימין, איז משמע פון דעם אז די גאנצע טעם פארוואס מ'האט נישט געפאסט ביז צום סוף איז ווייל היות וואס יענע יאר איז עס אויסגעפאלן עשרה באב, תשעה באב איז אויסגעפאלן עשרה באב עס איז געווען א נדחה, תשעה באב איז געווען שבת מ'האט עס אפגעשטופט אויף זונטאג, איז א טאג פון א יום טוב פאסט מען נישט ביז צום סוף, אבער יעדע יאר ווען עס איז נישט שבת עס קומט נישט אריין שבת, ווען איז געווען זייער יום טוב יעדע יאר א טאג נאך תשעה באב? און פון דעסט וועגן איז משמע אז יעדע יאר תשעה באב האבן זיי יא געפאסט ביז צום סוף, פארוואס האבן זיי געפאסט יעדע יאר ביז צום סוף תשעה באב? טאמער מוצאי תשעה באב איז זייער יום טוב, איז אזוי ווי דו פארשטייסט אז ווען תשעה באב איז ערב שבת טאר מען נישט פאסטן ביז צום זמן ווייל מען טאר נישט אריין גיין שבת געפייניגט, איז די זעלבע זאך ווען תשעה באב איז ערב יום טוב ס'איז ערב זייער יום טוב וואלטן זיך אויך נישט געטארט פייניגן, איז משמע פון דעם אז זיי האלטן נישט אזוי, זיי האלטן אז מען דארף יא פאסטן ביז צום סוף ווען ס'איז ערב יום טוב נאר ווען ס'איז יום טוב אליין, דארט האקט מען עס אביסל אפ. על כל פנים, דער רב אלעזר בן רב צדוק האט דאך געלעבט אין דעם דור פון רבן גמליאל, און ער האט זיך אויך נישט געפירט ווי רבן גמליאל, ס'טייטש ס'איז קיינמאל נישט געווען א תקופה וואס ווען ערב יום טוב אדער ווען ערב שבת איז געווען א תענית האט מען נישט געפאסט ביז צום סוף, מען האט אלעמאל געפאסט ביז צום סוף. זאגט די גמרא ניין, אמר רבינא, האט רבינא געזאגט, וואס איז שייכות האט ערב שבת מיט ערב זייער יום טוב פון די משפחה פון סנאב בן בנימין, שאני יום טוב של דבריהם, מתוך שמתענין בו שעות, משלימין בו ערביות, וואס טייטש זייער יום טוב, וואס געשענט ווען זייער יום טוב געפאלט אין תשעה באב, אזוי ווי מ'זעהט ווען תשעה באב איז שבת ווערט נדחה אויף עשרה באב, עשרה באב איז דאך געווען זייער יום טוב, און ווען עשרה באב דארף מען פאסטן, האבן מיר דאך געזעהן, פארציילט ער, אז מ'האט נישט געפאסט ביז צום סוף, זעהן מיר אבער על כל פנים, געפאסט האט מען, נאר נישט ביז צום סוף. ס'איז זייער יום טוב איז נישט גענוג חשוב אינגאנצן צו מבטל זיין א תענית, און ס'קען זיין פארדעם ווען תשעה באב איז ערב זייער יום טוב מעג מען פאסטן ביז צום סוף, ווייל ס'איז נישט גענוג חשוב די יום טוב צו זאגן אז מ'טאר נישט אריינקומען אין זייער יום טוב געפייניגטערהייט, מה שאין כן שבת, הואיל ואין מתענין בה שעות, שבת טאר מען דאך אינגאנצן נישט פאסטן, ווען תשעה באב געפאלט אין שבת, שטופט שבת אינגאנצן אוועק די תשעה באב, און במילא שבת איז אזוי חשוב איז אפשר אין משלימין בה ערביות, אפשר ווען ערב תשעה באב איז שבת טאר מען אויך נישט פאסטן ביז סוף טאג ווייל מען טאר נישט אריינגיין אינעם חשוב'ן שבת געפייניגטערהייט, און ממילא קען יא זיין אז אין די צייטן פון רבן גמליאל האט מען זיך יא געפירט נישט אויסצופירן קיין תענית אום פרייטאג, אין די צייטן פון רבי יוסי האט מען געטוישט די הלכה און מען האט יא געפאסט פרייטאג ביז צום סוף, זאגט די גמרא, אמר רב יוסף, האט רב יוסף געזאגט, לא שמיע לי הא שמעתא, איך האב נישט געהערט די שמועה וואס עולא האט געזאגט אז די הלכה איז ווי ר' יוסי אז מען פאסט ביז צום סוף, אמר ליה אביי, האט אביי געזאגט צו ר' יוסף, את אמרת ניהלן, ואהא אמרת ניהלן, דו האסט אונז אליין געזאגט די הלכה, און דו האסט אונז געזאגט אויף א געוויסע פלאץ, וואס טייטש בעצם, מען זעט דאס אסאך מאל אין ש"ס, ר' יוסף זאגט ער געדענקט עפעס נישט, ר' יוסף איז דאך קראנק געווארן, ער האט פארגעסן זיין גאנצע לערנען, און אביי האט אים דערמאנט, על כל פנים זאגט אביי פאר ר' יוסף דו אליין האסט אונז געזאגט, אויף די משנה, וואס מ'האט פריערט געזעהן אין גוזרין תענית על הציבור בראשי חדשים בחנוכה בפורים, און טאמער מען האט יא גוזר געווען פון פריערט, פאסט מען, נאר וואס, די משנה זאגט דארט, אז אמר ר' מאיר, אף על פי שאמר רבן גמליאל אין מפסיקין אפילו מען פאסט טאקע ראש חודש, חנוכה און פורים פון דעסטוועגן איז ער מודה אז אין משלימין, מען פאסט נישט ביז סוף טאג נאר מען פאסט אויס אביסל פריערט, און די זעלבע זאך וכן בתשעה באב שחל בערב שבת. תשעה באב ווען ס'געפאלט פרייטאג פאסט מען אויך נישט ביז צום סוף ואמרינן עלה און דו רב יוסף זאגט אביי פאר רב יוסף דו האסט אונז געזאגט אז אמר רב יהודה אמר רב אז רב יהודה האט נאכגעזאגט פון רב זו דברי רבי מאיר שאמר משום רבן גמליאל אבל חכמים אומרים מתענה ומשלים וואס טייטש אזוי זאגט טאקע די משנה רבי מאיר זאגט נאך פון רבן גמליאל אבער די חכמים קריגן זיך און די חכמים זאגן מ'פאסט יא ביז צום סוף יעצט בעצם וואס האט רבי מאיר נאכגעזאגט פון רבן גמליאל? ער האט געזאגט צוויי זאכן, קודם כל האט ער געזאגט אז ווען ראש חודש חנוכה און פורים איז א תענית פאסט מען נישט ביז צום סוף, און אויך האט ער געזאגט אז ווען ערב שבת איז תשעה באב פאסט מען אויך נישט ביז צום סוף, יעצט קומט רב יוסף און רב יוסף זאגט נאך פון רב יהודה אמר רב אז די חכמים קריגן זיך אויף די רבי מאיר משום רבן גמליאל, איז מאי לאו אכולהו, לכאורה וואס קריגן זיך די חכמים? חכמים קריגן זיך אויף ביידע זאכן, סיי אז ווען ראש חודש חנוכה אדער פורים געפאלט אין א תענית, פאסט מען יא ביז צום סוף, און סיי ווען ערב שבת איז תשעה באב פאסט מען אויך ביז צום סוף, און ממילא האמיר דא א חכמים, און די חכמים איז ר' יוסי בעצם, ווייל ר' יוסי האלט דאך אויך אזוי, ווייל יחיד ורבים הלכה כרבים, און ממילא זאגט אביי צו ר' יוסף, דו האסט אונז געזאגט אז די חכמים קריגן זיך די חכמים האסט אוודאי געמיינט ר' יוסי, וואס טייטש אונז האמיר דא די ר' יוסי, וואס ר' יוסי זאגט מען פאסט יא ביז צום סוף, זאגט די גמרא לא. ס'מוז נישט זיין אחנוכה ופורים, ס'קען זיין אז די חכמים האבן זיך נאר געקריגט אויף חנוכה און פורים, אז ווען חנוכה און פורים און ראש חודש געפאלן אין א תענית פאסט מען נישט ביז צום סוף, אבער ס'קען אוודאי זיין אז ווען תשעה באב געפאלט ערב שבת דעמאלטס פאסט מען יא ביז צום סוף, און במילא האמיר נישט קיין ראיה אז רב יהודה האט נאכגעזאגט פון רב אז די הלכה איז ווי רבי יוסי, נאר ס'קען גאר זיין רב יהודה האט נאכגעזאגט פון רב סתם אזוי אז ס'דא חכמים וואס קריגן זיך אויף חנוכה און פורים, זאגט די גמרא יעצט, הכי נמי מסתברא, ס'איז גאר מסתבר אזוי צו זאגן, פארוואס? ווייל דאי סלקא דעתך אכולהו, טאמער ביסט גערעכט, אז רב יהודה האט נאכגעזאגט פון רב, אז ס'איז דא דא א חכמים וואס האלטן, אז ווען ערב תשעה באב געפאלט אין שבת פאסט מען ביז צום סוף, אויב אזוי הא בעי מיניה רבה מרב יהודה ולא פשט ליה, די גאנצע סוגיא האט זיך אנגעהויבן מיט דעם אז רבה האט געפרעגט פון רב יהודה די שאלה, און רב יהודה האט נישט געהאט תשובה, און במילא קענסטו מיר נישט זאגן אז רב יהודה האט יא געהאט תשובה, אז רב יהודה האט נאכגעזאגט פון רב, אז ס'איז דא דא א חכמים, טאמער איז געווען אזא חכמים וואלט רב יהודה געדארפט ענטפערן, און במילא אז רב יהודה האט נישט געהאט קיין תשובה איז א ראיה אז עס איז טאקע נישט דא קיין תשובה, איז א ראיה אז רב יהודה האט דאס נישט געוואוסט, זאגט די גמרא ניין, פאר ולטעמיך? וואס טייטש וואס האבן מיר געזען פריער? אונז האמיר דאך געזען אז רבה האט געפרעגט די שאלה סיי פון רב הונא און סיי פון רב יהודה ביידע האבן נישט געהאט תשובה, און במילא זאגט די גמרא הא דדרש מר זוטרא משמיה דרב הונא, מר זוטרא האט נאכגעזאגט פון רב הונא אז הלכה מתענה ומשלים, אז די הלכה איז ווען ס'איז דא א תענית ערב שבת איז מען משלים דעם תענית ביז צום סוף, אויב אזוי וויאזוי האט רב הונא געקענט זאגן אזא זאך, הא בעי מיניה רבה מרב הונא ולא פשט ליה, רב הונא האט נישט געהאט תשובה אויף דעם פריערט פלוצלינג ווייסט ער, נאר וואס דען מוז מען זאגן, אלא הא מקמי דשמעה, והא לבתר דשמעה, ווען ער האט אים געפרעגט אנפאנג האט ער טאקע נישט געוואוסט תשובה, שפעטער האט ער געהערט די מימרא האט ער געזאגט תשובה, מילא הכא נמי קען מען זאגן דא די זעלבע זאך, הא מקמי דשמעה הא לבתר דשמעה, רב יהודה בשעת רבה האט אים געפרעגט האט ער נישט געוואוסט, און שפעטער האט ער געהערט פון רב אז עס איז דא א חכמים וואס האלטן אז מען פאסט ערב שבת תשעה באב ביז סוף טאג, פארציילט די גמרא די גמרא פירט אויס דרש מר זוטרא משמיה דרב הונא, הלכה, מתענין ומשלימין, אז ווען ערב שבת געפאלט אין א תענית איז מען משלים די תענית, וואס טייטש מען פירט אויס די תענית ביז צום סוף, און מען מעג אריינגיין שבת געפייניגטערהייט, הדרן עלך בכל מערבין, הדרן עלך בכל מערבין, הדרן עלך בכל מערבין, זאגט די הייליגע משנה. איידער מ'גייט לערנען די קומענדיגע משנה, עמער מאכן א קורצע הקדמה. אונז האמיר שוין געזען, א מענטש וואס איז קונה שביתה ערגעץ, קריגט ער צוויי טויזנט אמות פון אלע זייטן ארום דער פלאץ וואו ער האט קונה שביתה געווען, וואס דארט קען ער גיין שבת. יעצט אונז עמער זען אין די קומענדיגע פרק, אז טאמער א מענטש איז ארויס פון זיין תחום שבת, איז טאר ער נישט צוריק אריין גיין אין זיין תחום, ער האט פארלוירן זיין תחום. חוץ פון דעם, איז אויך דא א דין, אז ווען א מענטש איז קונה שביתה, הייבט זיך נישט אן די צוויי טויזנט אמות, ממש פון די פלאץ ווי ער שטייט, נאר קודם האט ער ד' אמות ארום און ארום זיך, פון דארט הייבט מען אן ציילן די צוויי טויזנט אמות, וואס איז טאמער איינער איז קונה שביתה אין א שטאט, האבן מיר אויך געזען אז די גאנצע שטאט האט א דין פון ד' אמות, און די צוויי טויזנט אמות הייבן זיך אן ארום און ארום די שטאט, יעצט וואס איז טאמער איינער גייט ארויס פון זיין תחום שבת, האבן מיר געזען ער האט פארלירט זיין תחום, וואס האט ער יא? ער האט נאר ד' אמות ווי ער קען גיין, ווייל יעדער מענטש האט ד' אמות, ד' אמות דאס איז א פלאץ פון א מענטש נעמט אויף ד' אמות, און במילא איינער איז ארויס פון תחום מעג זיך נאר דרייען ד' אמות, די שאלה העט זיין און מיר זעהן אין די משנה וואס איז טאמער איינער איז ארויס פון זיין תחום און ער איז אנגעקומען אין א שטאט, צו דעמאלט זאגט מען אויך אז די גאנצע שטאט האט א דין פון ד' אמות און ער קען זיך דרייען אין די גאנצע שטאט, אדער ער קען זיך נאר דרייען פאר ד' אמות? זאגט יעצט די הייליגע משנה, לאמיר זעהן די משנה אינעווייניג, זאגט די משנה, מי שהוציאוהו נכרים או רוח רעה, איינער וואס איז ארויס פון זיין תחום אדער ווייל גוים האבן אים ארויסגעשלעפט, אדער א רוח רעה, ס'טייטש ער איז משוגע געווארן, צו וואס איז עפעס געשען מיט אים, און ער איז ארויס פונעם תחום, און נאכדעם איז ער אויס משוגע געווארן, ער איז נארמאל געווארן צוריק, וואס טייטש אז טאמער ער איז משוגע קען ער דאך ווייטער טון וואס ער וויל, מען רעדט דאך נישט צו קיין מענטשן וואס איז די תופס א רוח רעה, ער איז צוריק אויסגעהיילט געווארן, איז די דין איז, אין לו אלא ארבע אמות, איז דארט ווי מען האט אים אראפגעלייגט די גוים, צו די רוח רעה ווי ס'האט אים דארט געפירט, דארט מעג ער זיך נאר דרייען פיר אמות, און אפילו ער איז נישט געגאנגען דארט מדעת עצמו, מען האט אים אהינגעשלעפט, נישט קיין נפקא מינה, אזוי איז די דין. זאגט אונז די משנה ווייטער, החזירוהו, טאמער די גויים האבן אים צוריק אריינגעטראגן אין זיין תחום, אדער די רוח רעה איז צוריק משוגע געווארן און צוריק אריין צו זיין תחום, איז כאילו לא יצא, כאילו ער איז קיינמאל נישט ארויס, און במילא האט ער שוין ווייטער צוריק זיין תחום, און ער קען זיך דרייען אין זיין גאנצע תחום. ווייטער זאגט די משנה, הוליכוהו לעיר אחרת, טאמער די גויים האבן אים געשלעפט צו א צווייטע שטאט, אדער נתנוהו בדיר, מען האט אים אריינגעלייגט אין א דיר, דיר דאס איז אזא פלאץ ווי מען האלט דארט די בהמות, אדער בסהר, אויך א פלאץ ווי מ'האלט די בהמות וואס די אלע פלעצער זענען מוקף מחיצות, די שטאט רעדט זיך אויך ביי אן אופן וואס האט מחיצות, איז רבן גמליאל ור' אלעזר בן עזריה אומרים, מהלך את כולה, רבן גמליאל און ר' אלעזר בן עזריה אונז וועל מיר דאס רופן די שיטת רבן גמליאל, ער האלט אז ער קען זיך יעצט דרייען אינעם גאנצן שטאט, אינעם גאנצן דיר, אינעם גאנצן סהר, וואס טייטש אפילו, אונז ווייס מיר דאך, מ'האט דאך געזען אנפאנג משנה, אז ווען גוים נעמען איינעם ארויס פון זיין תחום מעג ער זיך נאר דרייען ד' אמות, אבער דא אז מ'האט אים אריינגעלייגט אינעם שטאט צו אין דעם דיר אינעם סהר, האט די גאנצע שטאט, די גאנצע דיר, די גאנצע סהר, האט א דין פון ד' אמות, און במילא אין דעם שטאט, אדער אין דעם דיר, אין דעם סהר, קען ער זיך דרייען וויפיל ער וויל. רב שי' ורב עקיבא אומרים, רב שי' און רב עקיבא זאגן, ניין, אין לו אלא ארבע אמות, ער האט נאר פיר אמות, וואס טייטש אפילו ער איז אין א צווייטע שטאט, קריגט נישט די גאנצע צווייטע שטאט א דין פון ד' אמות, דאס איז נאר ווען איינער איז קונה שביתה אין א שטאט, נישט ווען איינער קומט אן אין א שטאט אינדרויסן פון תחום, און במילא קען זיך דער מענטש נאר דרייען טעכניש פיר אמות. זאגט די משנה יעצט ווייטער, גיימיר יעצט זען אז די מחלוקת טאקע איז אנגעקומען הלכה למעשה, די מחלוקת רבי גמליאל רבי אלעזר בן עזריה רבי שי' רבי עקיבא אז מעשה שבאו מפלאנדארסען זענען געקומען די פיר סיי רבי גמליאל רבי אלעזר בן עזריה רבי שי' רבי עקיבא זענען געקומען אויף א שיף פון פלאנדארסען קיין ארץ ישראל און זייער שיף איז נאך געווען אין פלאנדארסען ס'איז נאכנישט ארויסגעפארן והפליגה ספינתם בים און שבת איז די שיף ארויסגעפארן וואס טייטש זיי האבן קונה שביתה געווען אויפן שיף ווען שבת איז אריינגעקומען און יעצט פארט די שיף ארויס, איז רבן גמליאל ור' אלעזר בן עזריה הלכו את כולה, זיי האבן זיך געדרייט אינעם גאנצן שיף, פארוואס? ווייל זיי האבן געהאלטן כשיטתם אז אזוי ווי ווען א גוי רוקט איינעם אריין אין עפעס א שטאט מעג זיך דער מענטש דרייען אינעם גאנצן שטאט אפילו ס'איז אינדרויסן פון תחום, איז דער שיף איז אויך אזוי ווי דעם שטאט וואס מ'האט זיי אריינגעלייגט דארט וואס זענען דארט בעל כרחך אז זיי קענען זיך דרייען אינעם גאנצן שיף ס'טייטש די גאנצע שיף האט א דין פון ד' אמות, ר' שי' ור' עקיבא האבן געהאלטן כשיטותיהם לא זזו מארבע אמות, שרצו להחמיר על עצמם, זיי האבן געוואלט מחמיר זיין אויף זיך, און במילא האבן זיי זיך נישט גערוקט מער ווי ד' אמות, יעצט בעצם וואס טייטש שרצו להחמיר על עצמם? פריער האט מען דאך געזען דאס איז זייער שיטה, ס'איז נישט קיין חומרא, פלוצלינג זעט מען ס'איז א חומרא און מ'וועט זען אין די גמרא טאקע וואס איז פשט פון דעם. זאגט די משנה ווייטער, נאכאמאל א מעשה מיט די פיר תנאים, פעם אחת לא נכנסו לנמל עד שחשיכה, ס'איז אמאל געווען זיי זענען געווען אויף א שיף, און זענען אנגעקומען צום פארט, זיי האבן נישט געוואוסט צו זענען אנגעקומען פאר שבת צו אין שבת, אמרו לו רבן גמליאל מה אנו לירד, מעג מען אראפגיין פונעם שיף, וואס טייטש בשעת די קנין שביתה זענען מיר געווען גענוג נאנט צום שטאט אז מען זאל קענען אריינגיין אין שטאט, אדער אפשר האבן מיר קונה שביתה געווען וואס טייטש ווען שבת איז אריינגעקומען בין השמשות זענען אונז געווען ווייטער פון צוויי טויזנט אמות ווייל די שיף איז נאך געווען צו טיף אין די וואסער און ממילא קען מען נישט יעצט אריינגיין אין שטאט, אמר להם האט ער זיי געענטפערט רבן גמליאל האט געענטפערט מותרים אתם מען מעג אראפגיין פונעם שיף שכבר הייתי מסתכל ווייל בין השמשות האב איך בודק געווען ווי ווייט אונז זעמער פון פארט והיינו בתוך תחום עד שלא חשיכה און אונז זעמער געווען אינעם תחום ווילאנג ס'איז נישט געווארן נאכט דאס טייטשט בשעת וואס מ'האט קונה שביתה געווען זעמער אונז שוין געווען אינעם תחום פונעם שטאט און במילא האט מען קונה שביתה געווען נאנט צום שטאט קען מען אריינגיין אינעם שטאט זאגט די הייליגע גמרא תנו רבנן מ'האבן געלערנט אין א ברייתא שלושה דברים מעבירין את האדם על דעתו ועל דעת קונו, ס'דא דריי זאכן וואס איז גורם אז א מענטש זאל טון זאכן קעגן זיין אייגענע רצון און קעגן רצון פון רבונו של עולם, אלו הן דאס זענען די דריי זאכן, עובדי כוכבים, גוים וואס זענען גוזר גזירות אויף אידן אז אידן זאלן טון זאכן וואס זיי ווילן נישט וואס די תורה לאזט נישט, ורוח רעה, איינער וואס ווערט משוגע, און דקדוקי עניות, דקדוקי עניות איז איינער וואס איז ממש ארעם, ס'איז גורם ער זאל גנב'ענען, ער זאל טון זאכן וואס מ'טאר נישט, וואס דאס איז קעגן די אייגענע רצון, קעגן די רצון פון רבונו של עולם. למאי נפקא מינה, וואס איז א נפקא מינה זאגט די גמרא, ענטפערט די גמרא למיבעי רחמי עלייהו, א מענטש זאל וויסן צו דאווענען ער זאל נישט צוקומען צו די דריי מצבים, און זאל אויך דאווענען פאר אנדערע וואס זענען צוגעקומען צו די דריי מצבים. זאגט יעצט די ברייתא ווייטער, שלשה אין רואים פני גיהנום, ס'דא דריי מענטשן וואס קומען נישט אן אין גיהנום, פארוואס? ווייל זיי האבן אזויפיל צער און יסורים אויף די וועלט דאס איז מכפר אויף אלע זייערע עבירות, אלו הן דאס זענען די דריי, דקדוקי עניות, מענטשן וואס זענען גאר שטארק ארעם, וחולי מעיין, מענטשן וואס זענען קראנק אויפן מאגן, זיי האבן כסדר יסורים, והרשות, מענטשן וואס בעלי חובות לויפן זיי נאך כסדר נאכיאגן חובות וואס זיי קענען נישט צאלן, ויש אומרים, ס'דא וואס זאגן אויכעט אף מי שיש לו אישה רעה, איינער וואס האט א שלעכטע פרוי. זאגט די גמרא ואידך אישה רעה מצוה לגרשה, ס'טייטש פארוואס איז דא יש אומרים אף מי שיש לו אישה רעה? פארוואס האלט נישט די אנדערע תנא אויכט אישה רעה? ווייל די ערשטע תנא דער תנא קמא האלט אז א אישה רעה איז א מצוה צו גט'ן, און ממילא איז עס זיין אייגענע שולד אז ער וואוינט מיט איר, און פארדעם איז דאס נישט מכפר אויף זיין עבירות, ואידך, און דער צווייטער תנא דער יש אומרים וואס האלט אז א אישה רעה איז יא מציל פון גיהנום וואס האלט ער? ווייל זימנין דכתובתה מרובה, עס קען זיין א גרויסע כתובה האט נישט קיין געלט צו צאלן און במילא איז ער געבליבן שטעקן מיט איר פארדעם קען ער איר נישט גט'ן פארדעם איז עס אים מכפר די עבירות אי נמי אית ליה בנים מינה ולא מצי מגרש לה האט קינדער און ער קען נישט אליין מגדל זיין די קינדער במילא קען ער איר נישט גט'ן און במילא איז עס מכפר זיין עבירות זאגט די גמרא למאי נפקא מינה וואס דארף די ברייתא דאס אויסרעכענען די דריי זאכן? ס'איז די פיר זאכן, לקבולי מאהבה, כדי א מענטש וואס קריגט די יסורים זאל עס מקבל זיין באהבה, פארוואס? ווייל דאס איז אים מציל פון גיהנום. זאגט אונז די ברייתא ווייטער, שלושה מתין כשהן מספרין, ס'דא דריי מענטשן וואס קענען שטארבן בשעת זיי רעדן וואס טייטש זיי שטארבן פלוצלינג ואלו הן, חולי מעיין, וחיה, א פרוי וואס האט א קינד בשעת א לידה, און והדרוקן, דאס איז אזא סארט מחלה אויפן מויל וואס איז גורם א מענטש זאל שטארבן און ער שטארבט פלוצלינג, למאי נפקא מינה, וואס איז א נפקא מינה וואס דארף די ברייתא דאס זאגן, למשמושי בהו זוודתא, מ'זאל זיי צוגרייטן תכריכין, וואס טייטש? די מפרשים זענען מסביר מען גרייט צו תכריכן פאר א מענטש איז כסדר וועט ער תשובה טון און במילא פאר דעם רעכנט אויס די ברייתא די דריי זאכן. זאגט די גמרא ווייטער אמר רב נחמן אמר שמואל האט רב נחמן נאכגעזאגט פון שמואל יצא לדעת אין לו אלא ארבע אמות וואס טייטש אז איינער וואס איז ארויס פון שטאט לדעת אין די משנה האט מען נאר געזען ווען גוים שלעפן איינעם ארויס פון שטאט ווען איינער איז משוגע געווארן און אויף דעם האט די משנה געזאגט אז די מענטש קען זיך נאר דרייען פיר אמות אויף דעם זאגט רב נחמן אמר שמואל אפילו ער גייט ארויס בדעת ער גייט אליין ארויס, קען ער אויך זיך נאר דרייען פיר אמות, זאגט די גמרא פשיטא, וואס איז די חידוש? השתא מי שהוציאוהו נכרים אין לו אלא ארבע אמות יצא לדעת מיבעיא, פארשטייט זיך אז טאמער גוים שלעפן אים ארויס ער גייט ארויס באונס, האט ער נאר פיר אמות פארשטייט זיך במזיד איז דאס אויך אזוי, אלא אימא נאר וואס דען דארף מען זאגן אז שמואל האט געמיינט צו זאגן חזר לדעת אין לו אלא ארבע אמות, אפילו ווען ער קומט צוריק לדעת טייטש גוים האבן אים ארויסגעטראגן, און ער איז צוריק אריין אין זיין תחום לדעת, קען ער זיך נישט דרייען אין זיין תחום, ער קריגט נישט צוריק זיין אלטע תחום. זאגט די גמרא הא נמי תנינא דאס האבן מיר אויך געזען אין די משנה, ווייל שטייט אין די משנה החזירוהו נכרים כאילו לא יצא, אז טאמער גוים האבן אים צוריק געטראגן אין זיין תחום דעמאלטס קריגט ער צוריק זיין תחום, קען מען דאך מדייק זיין פון דעם אז החזירוהו הוא דכאילו לא יצא, אבל הוציאוהו נכרים וחזר לדעת, אין לו אלא ארבע אמות, דווקא אויב גוים האבן אים צוריק געשלעפט, אבער טאמער גוים האבן אים נישט צוריק געשלעפט נאר גוים האבן אים ארויס געשלעפט איז אליין צוריק, פארשטיי איך אליין אז ער קריגט נישט צוריק זיין תחום, אלא נאר דארף מען זאגן שמואל האט געמיינט צו זאגן אימא, יצא לדעת, רעדט זיך פון א מענטש וואס ער איז ארויס לדעת, והחזירוהו נכרים, און נכרים האבן אים צוריק געשלעפט בעל כרחך, איז דא אויך האלט שמואל, אין לו אלא ארבע אמות, קריגט ער נאר פיר אמות, וואס טייטש ער קריגט נישט צוריק זיין אלטע תחום, אפילו גוים האבן אים צוריק אריין געצווינגען אין זיין אלטן תחום אבער היות וואס ער איז ארויס לדעת, קנס'עט מען אים און ער קריגט עס נישט צוריק, זאגט די גמרא הא נמי תנינא, דאס קען מען דאך אויך מדייק זיין פון די משנה, ווייל די משנה זאגט הוציאוהו והחזירוהו כאילו לא יצא, וואס טייטש דווקא ווען ס'הוציאוהו והחזירוהו הוא דכאילו לא יצא, דווקא ווען גוים שלעפן אים ארויס און שפעטער צוריק אריין, דעמאלטס קריגט ער צוריק די אלטע תחום, אבל יצא לדעת לא, אבער טאמער ער גייט אליין ארויס שפעטער גוים שלעפן אים צוריק, דא איז אוודאי נישט, דא קריגט ער נישט צוריק זיין אלטע תחום און וואס איז די חידוש פון שמואל? זאגט די גמרא ניין, מהו דתימא, אן שמואל וואלט איך געזאגט לצדדין קתני, וואס טייטש די משנה זאגט צוויי זאכן וואס איז נישט קיין המשך איינס פון צווייטן, מי שהוציאוהו נכרים וחזר לדעת אין לו אלא ארבע אמות, אבל יצא לדעת והחזירוהו נכרים כאילו לא יצא, קא משמע לן דאס איז די חידוש פון שמואל, וואס טייטש אן שמואל וואלט איך געזאגט אז די משנה זאגט צוויי זאכן, קודם זאגט אונז די משנה אז איינער וואס גוים האבן אים ארויסגעשלעפט פון שטאט, ער קריגט נישט א תחום דארט ווי מען האט אים געשלעפט, ער קען זיך נאר דרייען ד' אמות, יעצט וואס איז טאמער ער איז אליין צוריק אריינגעגאנגען אין שטאט? איז אויך ער קריגט נאר ד' אמות ער קריגט נישט צוריק זיין אלטע תחום שפעטער זאגט די משנה אז איינער וואס גוים האבן אים אריינגעשלעפט אין שטאט קריגט צוריק זיין תחום און ס'איז אויך נישט קיין נפקא מינה וויאזוי ער איז ארויס צו ער איז אליין ארויס צו גוים האבן אים ארויסגעשלעפט און במילא וואלט איך געזאגט אז טאקע טאמער ער איז אליין ארויס און גוים האבן אים צוריקגעשלעפט קריגט ער צוריק די אלטע תחום און דאס איז די חידוש פון שמואל אז ניין אז די משנה רעדט זיך דווקא ביי א ציור וואס גוים האבן אים ארויסגעשלעפט און גוים האבן אים צוריקגעשלעפט, טאמער איינס פון די צוויי האט ער געטון פון זיך, דעמאלטס קריגט ער נישט צוריק זיין אלטן תחום. זאגט די גמרא ווייטער, בעו מיניה מרבה, מען האט אן איבעיא געפרעגט פון רבה, הוצרך לנקביו מהו, איינער וואס איז געבליבן שטעקן אינדרויסן פון תחום, ער האט נאר ד' אמות, און ער דארף ארויסגיין, ער דארף גיין אין בית כסא, קען ער יעצט ארויסגיין פון די ד' אמות צו נישט? זאגט די גמרא, אמר להם, האט רבה געענטפערט, גדול כבוד הבריות שדוחה את לא תעשה שבתורה, כבוד הבריות איז דוחה די באקאנטע לא תעשה פון לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל, אז דאס וואס שטייט אין די תורה מען טאר נישט עובר זיין אויף דברי חכמים, איז אויף דעם איסור וואס סטייטש אויף איסורי דרבנן מעג מען עובר זיין מפני כבוד הבריות, און במילא היות וואס תחום שבת איז נאר א דרבנן, איז ווען איינער דארף ארויסגיין בית הכסא קעניש אינמיטן וועג צו ווי ער שטייט דארט איז נישט קיין מקום צניעה, מעג ער זיך אוודאי רוקן פון דארט און מעג זיך ארויסרוקן פון זיין ד' אמות צו גיין אין בית הכסא. זאגט די גמרא אמרי נהרדעי, אין נהרדעא האט מען געזאגט אי פיקח הוא, טאמער איז א קלוגער, עייל לתחומא, וכיון דעל על. זאל ער נוצן די שכל און גיין זוכן א מקום צניעה נענטער צו זיין תחום, ווייל טאמער דער נענסטער מקום צניעה איז אין זיין תחום, בשעת ווען ער קומט צוריק אריין אין זיין אלטן תחום, איז עס פונקט ווי גוים האבן אים אריינגעשלעפט, פארוואס? ווייל ער מעג דאך גיין, ער גייט דאך ברשות, ס'איז דאך אלס כבוד הבריות, איז עס נישט ברצון, ס'איז א בחינה פון באונס, די גוים האבן אים אריינגעשלעפט, ער האט געמוזט צוריק גיין, דעמאלטס קריגט ער אויך צוריק זיין אלטן תחום, און במילא האט מען געזאגט אין נהרדעא אז א קלוגער עט זוכן א פלאץ צו גיין בית הכסא וואס נענטער צו זיין תחום, קען זיין עט צוריק אנקומען צו זיין תחום.